און ווען די מוטער האָט זיך געכאַפּט, אַז אירע רייד זענען אַרויסגעוואָרפענע, האָט זי זיך צעשריען אויף די טעכטער, וואָס שווייגט איר, מיידן? וואָלף אין דעם וואַטאָוון רעקל מיטן בלויען מגן-דוד אויף דעם אַרבל איז שוין געווען אויפן הויף. אַ טרוקענער, שטעכיקער שניי איז אים פאַרלאָפן אין פּנים אַריין, האָט פאַרכאַפּט דעם אָטעם. די הייף מיט די געוועלבטע אַריינגאַנגען האָבן זיך געצויגן ווי אַ טונעל, וואלף איז דורכגעלאפן די הייף און אנגעקלונגען ביים טויער. יאנקל סטראזש, איינגעטולעט אין א בונדע, איז אנגעקומען מיט אקסן טריט. ער האט געקלימפערט מיט די שליסלען און מיט גרויס חידוש א פרעג געטאן. אזוי פרי? וואו גייסטו, וואלף? עפן, יאנקל, עפן! צום תחום שבת? האָט יאַנקל אַ קוועטש געטאָן מיט אַן אויג. וואָלף האָט געענטפערט מיט אַ פאַרקוועטשט אויג און אַ קיצל געטאָן יאַנקלען מיט אַ פינגער. ס'טויער האָט אַ סקריפּע געטאָן. אַ טיר האָט זיך געעפנט. וואָלף איז געווען אויף דער גאַס. דער שניי האט זיך געלייגט איבער הייזער, איבער דעכער פון דער ווארשעווער געטא. די סטאווקע גאס איז געלעגן אונטער א טיפן שניי, נישט אפצוטיילן טראטואר פון גאס. א בלענדעניש, וואס איז געווען אי ווייס אי בלוי, האט ביי וואלפן אויף א רגע צוגענומען די ריאה. ער האט זיך געקאפיעט אין שניי, דורכגעקאפיעט אינעם באגינען א וועגל. ס'איז אים געווארן ווארעם, האט צעקנעפלט דאס וואטאווע רעקל. א דראנגאווער לאסטוואגן געשפאנט אין אפאר פערד איז אנגעפארן. וואלף האט זיך א נעם געטון רעכטס און איז געבליבן שטעקן אין א פריזמע שניי ביז איבער די קני. דער שניי האט זיך א שפאר געטון אין די הויזן. די קעלט וואס האט זיך גענומען הייבן ווי וואסער אין א שוואם האט זיך א צי געטון ביז צום בויך. דער אנטרייבער האט זיך איינגעקוקט אין וואלפן. דוכט זיך א באקאנטער. ביסט נישט אמאל א שפאט? עפעס געקענט דעם טאטן דיינעם? כ'האב געקענט די ברידער דיינע. זיץ אויף! וואלף האט אינמיטן פארן זיך ארויפגעכאפט אויפן דראנגאוון וואגן און אַז ער איז שױן געזעסן מיטן בעל-עגלה אױף דער קעלניע, האָט ער װי אַ געניטער מולכער אים אַ פֿרעג געטאָן, װער שטײט הײַנט בײַ דער ראַמפּע? דער געשטופּלטער, מען זאָגט, ס'איז אַ המן. און װאָס פֿאַר אַ דײַטש איז נישט קײן המן? מען דאַרף זיך אױסטױגן. װאָס, פֿאָרסט ס'ערשטע מאָל? ס'ערשטע. דער בעל־עגלה האָט געקענט װאָלפֿס פֿאָטער, װעמען דער דײַטש האָט אומגעהאַנגען, געקענט װאָלפֿס ברידער, װעמען דער דײַטש האָט דערשאָסן. ער האָט נאָכגעלאָזט די לײצעס און האָט אַ לאַנגן קוק געטאָן אױפֿן רױטן װאָלף. דערנאָך האָט ער פֿון דער כאָלעװע אַרױסגעצױגן אַ פּעקל מאַכאָרקע. בײדע האָבן זיך אױסגעװיקלט פּאַפּיראָסן, און כאָטש דער װינט האָט געבלאָזן, האָט געשאָטן פּלאַכטעס שנײ, האָבן בײדע קונציק פֿאַררױכערט די פּאַפּיראָסן בײַ אײן שװעבעלע, און אַז זײ האָבן טיף פֿאַרצױגן און קריק אַרױסגעלאָזט דעם רױך, האָט אײנער אױסגעשפּיגן רעכטס, דער צװײטער לינקס, אױסגעשפּיגן אױף אַ צװײ אײלן פֿון זיך מיט אַזאַ רוגזה, װי זײ װאָלטן נישט געשפּיגן אין דעם הינטישן װעטער, נאָר אין דעם געשטופּלטן דײַטש דעם המן.

פון וואנען מען האט געהאט די אידן ארויסגעטריבן. די איבערגעבליבענע אידן, שניידערס, שוסטערס, קירזשנערס, וואס האבן געארבעט פארן דייטשישן מיליטער, האט מען פארשטופט אין טעפער געסל, אין שול געסל, פארשטופט ארום הקדש און ארום דער מקווה, צווישן די בעל מלאכות איז אויך פארבליבן דער וולאצלאווקער יוסף קארא, א מלאווער איידים וואס איז כל ימיו געווען א בוכהאלטער אין א זייף פאבריק. דער יוסף קארא, א גרויסער חלוש, איז אויך געווען א גרויסער למדן, א גרויסער בעל דקדוק, און נאך א גרעסערער תנך קענער. ער האט אויך געקענט לאטיין און גריכיש. ער איז אבער געווען א שטיל צוריקגעהאלטן מענטשל, דערצו א גרויסער ביישן. ער האט עס געהאלטן פאר א חסד וואס די בעלי בתים פון דער זייף פאבריק האבן פאר דער ערשטער מלחמה אים געצאלט צען רובל א וואך. ער האט עס געהאלטן פאר א גרויסן חסד ווען זיי האבן אים דערנאך געצאלט פופציג גילדן א וואך. ער טויג דאך צו גארנישט, ער איז דאך נישט קיין מענטש פון דער וועלט

אים, יוסף קאַראָ, דעם חלוש, דעם צוריקגעהאַלטענעם, האָט מען אַוודאי געדאַרפֿט אויסנוצן. און אַז אַ חבֿרה בעלי-מלאָכות האָבן אים געבעטן, ער זאָל לערנען מיט זיי אַ פּרק משניות, האָט ער נישט אָפּגעזאָגט. דרײַסיק יאָר האָט ער מיט זיי געלערנט משניות אין אַלטן בית-מדרש. דאָס משניות-לערנען האָט געהאַט אַ שם. ניט בלויז בעל מלאכות, מלאווער לומדים און משכילים זענען געקומען הערן יוסף קארא'ס פרק משניות, און אז דער דייטש האט גענומען טרייבן די אידן פון מלאווע, האבן די בעל מלאכות זיך איינגעשטעלט פאר זייער רבי'ן, פאר קארא'ן, גע'פועל'ט ער זאל בלייבן. און קאַראָ איז געבליבן. די בעלי-מלאכות, װאָס האָבן אַלײן נישט געהאַט ברױט צו דער זעט, האָבן זיך געטילט מיטן ביסן, האָבן אױסגעהאַלטן יוסף קאַראָ. עס איז געװען דאָנערשטיק, צװישן מינחה און מעריבֿ. אין אַלטן לײדיקן בית-המדרש זײַנען געזעסן אַ צװײ מיניאָנים בעל-מלאכות בײַ אַ לאַנגן ברײטן טיש און געלערנט משניות. דורך די אפענע פענסטער האט מען געזען ווי די זון זעצט זיך. ביים עמוד האט זיך געשמאלצן א חלבן יארצייט ליכט, געדיכטער געמאכט די שאטנס וואס האבן זיך געלייגט דורך די אפענע פענסטער. יוסף קארו האט נישט אריינגעקוקט אין אפענע משניות, ער האט פארמאכט די אויגן, זיך געהאלטן מיט צוויי פינגער פון יעדער האנט פארן שיטערן גרויליכן בערדל און געלערנט מיט א ניגון, געטײַטשט די װערטער מיט גרױס מתיקות. דאָס שטילע נאָכזאָגן און נאָכברומען פֿון די בעל-מלאָכות האָט זיך געכּפֿלט אין דעם לײדיקן בית-מדרש, װאָס איז פֿול געװען מיט טרױער און תּרעומות צום רבונו-של-עולם. אין געשמאַקסטן לערנען האָט אַ בעל-מלאָכה, װאָס איז געזעסן לעבן קאַראָן, מיט אַ מאָל אײַנגערױמט אים. רב יוסף! דער דייטשער גייסטליכער דאקטער שמידט איז אין בית המדרש. דער שוואכער, צוריקגעהאלטענער קארא האט נישט געעפנט די אויגן, ער האט ווייטער געלערנט, און איבער'ן לערנען האט זיך געוויקלט א מחשבה, אז נישט דאקטער שמידט איז אריינגעקומען, נאר דער פראטעסטאנטישער טעאלאג הערמאן שטראק, דער מחבר פון דער איינלייטונג אין תלמוד און מדרש. וואס וואלט קארא דעמאלט געטאן? דעמאָלט קאַראָ איז איבערגעגאַנגען פון יידיש אויף דייטש. ער האָט גענומען פאַרטייטשן דאָס משניות אין אַ לוטערדייטש. ער האָט גערעדט מיט אַ סך בקיאות, מיט גרויס חריפות, ווי פּראָפעסאָר הערמאַן שטראַק וואָלט גערעדט אין בערלינער יודאיקום-אינסטיטוט. יוסף קאַראָ האָט געענדיקט לערנען און געעפֿנט די אױגן. דער גלח, אַ הױכער, אַ ברײטער, װי אַ געבײַדע, װאָס איז די גאַנצע צײַט געשטאַנען מיט די פּלײצעס צום אָפֿענעם פֿענצטער, האָט איבערגעלײגט די לעדערנע טעקע פֿון דער רעכטער האַנט אין דער לינקער און איז צוגעגאַנגען צום קלײן-געװיקסיקן קאַראָן. פֿאַרשטעלטע שטיקלעך ליכט זײַנען אַ פֿאַל געטאָן פֿון אָפֿענעם פֿענצטער און עס איז ליכטיקער געװאָרן ארום טיש. יוסף קאַראָ איז אים אנטקעגן געגאנגען. דער גלח האָט זיך עטװאָס א בײג געטאָן, געדריקט קאַראָן די האנט און זיך פאָרגעשטעלט, דאָקטער פריץ שמידט. אינטערעסאנט געווען צו הערן, װי איר לערנט משנה, אזוי האט מיט אונז געלערנט דער טעאלאג הערמאן שטראק. איך האב זיך צוגעהערט צו אייך דאקטער קארא, איך האב זיך אויך צוגעהערט צו אייער אויסגעצייכנטן דייטש, און זיך שטארק גע'חידוש'ט. אין אזא פארווארפן שטעטל ווי מלאווע, און אזא געלערנטער? איך בין נישט קיין דאקטער, האט קארא שטיל א זאג געטאן. אנטשולדיגט, איך מיין דאקטער ראבינער. נישט קיין דאקטער און נישט קיין ראבינער, האט קארא זיך פארלוירן און נאך שטילער גערעדט. איך בין א געווענליכער איד, און אין יעדן אידיש שטעטל קען מען געפינען אזא אויטאדידאקט ווי איך. שוין איבער צוואַנציק יאר ווי דאקטער שמידט האט געארבעט אויף א נייער איבערזעצונג פון די אפאקריפן. ווען נישט די היטלער רעגירונג

דאָקטער שמידט האָט אַ כאַפּ געטאָן קאַראָס האַנט אין זײַנער. אַזוי איז ער געזעסן אַ ווײַלע. אין די בלויע אויגן איז געווען אַ גוטסקייט פֿון אַ קינד. אין האַלבע ווערטער האָט ער פֿאַרזיכערט קאַראָן, אַז ער לײַדט פֿון דעם, וואָס מע רודפֿט ייִדן אין דײַטשלאַנד, פֿאַרזיכערט, אַז דער פּאָגראָם אויף ייִדן אין נאָוועמבער נײַנצן אַכט און דרײַסיק האָט נישט געמאַכט קיין דײַטשן,

עס איז א רחמנות אויף זיי, זיי האבן אינגאנצן אנגעווארן דעם צלם אלהים. וואס האבן זיי אנגעווארן? האט דער גלח איבערגעפרעגט. דעם צלם אלהים. עס איז שוין געווען א שטיק נאך מעריב, די בעלי מלאכה זענען זיך שוין לאנג געהאט צעגאנגען. ביים לאנגן ברייטן טיש וואו די משניות זענען געלעגן פארמאכטע, זענען נאך אלץ געזעסן דער גלח און יוסף קארא.

די געלע לאטע. פון דער מעד גאס האט מען מענדל איינבינדער אריבערגעפעקלט אין א קעלער שטוב אויף סמאטשע גאס. מענדל איז געווען פון די געקליבענע בעל מלאכות אין ווארשע וואס האבן געבונדן די טייערסטע ש"סן, די טייערסטע קלויסטער ביכער, געבונדן פאר רייכע פריוואט ביבליאטעקן ביכער און ספרים. זיינס אַן איינבונד האָט מען אַרומגעטראָגן אויף חידושים. ביכער געבונדן אין לעדער, געבונדן אין פּאַרמעט, מיט זילבערנע קלאַמרעס, מיט זילבערנע שלעסער. קאַרבירטע רוקנס, געליישט אין זילבער, געליישט אין גאָלד. מיט מענדלס אַ שטיקל אַרבעט האָט מען זיך געקענט איבערנעמען.

וואו א קער סטויסן ביכער. די קונדן, רבנים, לומדים, גלחים און ביבליאפילן האבן ליב געהאט צו פארברענגען מיטן איינבינדער. מען איז ביי אים אין ווארשטאט אפגעזעסן שעהן, מען האט גערעדט וועגן זעלטענע דרוקן, וועגן לאנג פארשטארבענע מחברים. דא אין מענדלס איינבינדעריי האט אלץ אויפגעלעבט. מענדל וואס איז אליין געווען א שטיק ביבליאגראף האט געהאט אן אייזערנעם זיכרון, ער האט געדענקט יעדן דרוק און יעדע אויסגאבע. אויפן אויסזען א קליין דאם מענטשל, ס'פנים גרוי, די גרויע אויגן קליינע, קלוגע און ליכטיגע. ארום די לענדן א שטיק לעדערן פארטעך וואס איז אויסגעשמירט מיט ליים און קלייסטער. ער האט שטענדיג געמייסטרעוועט און גערעדט שטענדיג געהאט א צוהערער וואס האט אנגעקוואלן ווי מען קוועלט אן פון א גוטער שטעל אין א בוך. ביי מענדלען אין דער איינבינדעריי האט מען פארגעסן אז מענדל איז אן ארבעטער אז די צוהערער זענען ארבעט געבער. די ליבע פון די ביכער זאמלערס, די שיינע איינבונדן, די אלטע זעלטענע דרוקן, דאס אלץ האט זיך אין מענדל'ס איינבינדעריי געפלאכטן און געפארט ווי לעדער און פארמעט האבן זיך געפלאכטן אין זילבערנע קלאמרעס, ווי ר' יהודה חסיד'ס צוואה האט זיך געפלאכטן מיט פראנציסקוס פון אסיזי'ס. מיטן פאלן פון ווארשע האט די ארבעט ביי מענדל אין דער איינבינדעריי זיך אינגאנצן אפגעשטעלט, טייל קונדן זענען אומגעקומען, טייל זענען אנטלאפן, און טייל האבן זיך באהאלטן אין די לעכער. מענדל האט זיך די אויגן אויסגעקוקט אויף א קונד, זענען פארביי וואכן, חדשים, און קיינער האט זיך נישט באוויזן, און אז ס'איז שוין יא עמיצער געקומען, איז איינצובינדן א סידור'ל צי א מחזור'ל, פון אזוינע קונדן האט מען געקענט לייגן די ציין אויף דער פאליצע. מענדל'ס משפחה האט אנגעהויבן צוצוהונגערן, וואו א שטיקל צירונג, וואו א שטיקל זילבער, וואו א שטיקל בגד מענדל האט אלץ פארקויפט אלץ פארזעצט, און אז ס'איז שוין נישט געווען וואס צו פארקויפן, האט מענדל ארויסגעשיקט זיינע צוויי אינגלעך אין גאס אריין מיט א טאטשקע ביכער. זיי האבן זעלטן עפעס פארקויפט, און אז יא, איז עס בחצי חינם. דערנאך האט דער דייטש זיי אריבערגעפעקלט אויף סמאטשע גאס, אין א קעלער שטוב אריין. וואו די פענסטער זענען ארויס אויפן הויף, דא האט זיך די ארבעט אינגאנצן אפגעשטעלט. מענדל'ס ווייב, ביידע אינגלעך און א דריי פערטל יאריג מיידעלע וואס האט געדארפט זייגן א פלעשל מילך, אלע האבן געהונגערט. אנשטאט מילך האט מען געפאשעט ס'קינד מיט פאפע, שטיקלעך זעמל געבראקט אין הייס געצוקערט וואסער. די שפייזער זענען געווען די אינגלעך, זענען אוועק באגינען אין גאס אריין מיט דער פאטשקע ביכער. ווען ס'איז נאכט געווארן זענען זיי טייל מאל צוריקגעקומען מיט א ברויטל, טייל מאל מיט עטליכע פונט קארטאפל און טייל מאל מיט גארנישט. חדשים וואס מענדל האט זיך נישט געהאט צוגערירט צום ווארשטאט. אינעם אייזערנעם טאפ האט דאס איבערגעבליבענע ביסל קלייסטער זיך געשפאלטן פון טריקעניש. ער איז געזעסן ביים קינד אויפן בעטל. דער קאָפּ אַראָפּגעהאַנגען, ס'מױל פֿאַרקװעטשט, און איבערן קעלער האָט זיך געטראָגן אַ פֿאַרשטיק ברומערײַ, די מאַמע װעט ברענגען אַ ראָנדעלע מילך. דער הונגער, װאָס האָט זיך געשפּרײט פֿון אַלע װינקלען, האָט זיך דערנענטערט צום טאַטן מיטן קינד. מענדל איז געזעסן, װי אין אַ קלעם, נישט געוואוסט וואס צו טון, דאס פארמאכטע מויל האט געברומט, האט איינגעשלעפערט ס'הונגעריגע קינד. די מאמע וועט ברענגען א ראנדעלע מילך. מען האט אנגעקלאפט אין טיר. מענדל האט נישט געענטפערט. די טיר האט זיך געעפנט. וואוינט דא מענדל איינבינדער? האט עמעצער א פרעג געטון אויף פויליש. מענדל האט זיך א ריס געטון פון בעטל, געמאכט עטליכע טריט און איז געבליבן שטיין מיט אויפגעהויבענע הענט. א גאסט! א גאסט! וואס מאכט איר, פראפעסאר? ווי ארום האט איר מיך אויפגעזוכט? כ'וואוין דאך אין אזא העק! און וואס מאכט איר, פאניע מענדל? האָט דער פּראָפֿעסאָר, אַ זעקס-פֿוסיקער פּאָלאַק מיט שפּאָרע וואָנצן, זיך אַרומגעכאַפּט מיטן אײַנבינדער. כ'זוך אײַך שוין אַרום עטלעכע וואָכן. גוט וואָס כ'האָב אײַך געפֿונען. ביידע האָבן זיך אָנגעקוקט. אויגן, טרויעריקע, קלוגע, האָבן געהאַט צו זאָגן. מיר האָבן שיין אויסגעווירטשאַפֿט. און דער פראפעסאר האט נישט געהאט קיין שוועריקייטן אריינצוקומען אין דער געטא? האט מענדל געפרעגט און צוגערוקט א שטול. ביטע, זיצט. בלויז ביים אריינגאנג האט דער דייטש אויף דער וואך מיך געפרעגט וואוהין איך גיי. אין דער געטא איז דאך א חיות, מען זעט קיין דייטש נישט. און ווי פאני מענדל איז מיט פרנסה? שלעכט, הא? מען הונגערט. גאנץ פוילן הונגערט. מיין מיידעלע, האט מענדל געוויזן אויפן בעטל וואו ס'קינד איז געשלאפן, ס'איז א מלחמה קינד, ווייסט כמעט נישט דעם טעם פון מילך. וואס, די מענדעלאווע האט נישט געהאט צו זייגן? מיין פרוי האט נישט געהאט צו זייגן. און ס'ביסל מילך וואס איז דא אין פוילן פירט דער דייטש אוועק קיין פרייסן. ביידע האבן א ווייל געשוויגן, דערנאך האט דער פראפעסאר געוויזן אויף זיין אנגעפראפטע טעקע. כ'האב אייך געבראכט אביסל ביכער איינצובינדן. אין וואס זאל איך זיי איינבינדן? האט מענדל א הייב געטאן מיט די אקסלען. אז כ'האב נישט קיין לעדער, כ'האב נישט קיין לייוונט, כ'האב נישט קיין פאפיר, כ'האב גארנישט. מיר וועלן קריגן לײַוונט, פּאַניע מענדל, מיר וועלן אויך קריגן מילך פֿאַר אײַער קינד! האָט דער טרויער פֿונעם פּראָפֿעסאָרס אויגן אָנגעהויבן צו פֿאַרשווינדן. קומט מיט מיר אַהיים, וועל איך אײַך געבן נאָך אַרבעט. אין וואָס וועל איך די אַרבעט בינדן? איז מענדלס פֿאַרחושכט פּנים געוואָרן בלויז חידוש. אפֿשר אין די לאַטעס מיט די מגן-דָוִדס, וואָס מײַנע קינדער פֿאַרקויפֿן אויף דער גאַס? ס'וואלט גארנישט קרום געווען פאני מענדל, האט דעם פראפעסאר'ס פנים מיטאמאל זיך פארענדערט ווי ס'וואלט אויפגעלויכטן. אויף אלטשטאט האב איך א באקאנטן וואס האנדלט מיט מכשירים און צודאטן פאר איינבינדער. קומט פאני מענדל, וועלן מיר ביי אים קריגן אביסל סחורה. מענדל איז געבליבן שטיין א צעמישטער. דאס האט אנגעהאלטן א ווייל. דערנאך האט ער זיך גענומען דרייען ארום קינד'ס בעטל, ארום ווארשטאט, ווי ער וואלט עפעס געזוכט. דערנאך האט ער ארויסגעשטעקט דעם קאפ דורכ'ן אפענעם פענסטער און א זאג געטאן צום ווייב וואס איז געשטאנען איבער א באליע וועש. רייזל! ס'כאפ א קוק צום קינד, איך לויף צו נאך אביסל ארבעט. נאך וואס? נאך ארבעט? פון גרויס פרייד איז קול ביי רייזלען געבליבן שטעקן אין האלז. זי האט טיפער אריינגעמאכט די פאלע פון קלייד אין סטאן אריין, איז צו צום אפענעם פענסטער און האט זיך באגריסט מיטן פראפעסאר.

מענדל האָט אויף זיך אַרויפגעכאַפּט ס'רעקל, וואו אויפן רעכטן אַרבל איז געווען צוגענעט אַן אָרעמבאַנד מיט אַ מגן-דוד. דער פּראָפעסאָר האָט אַרומגענומען דעם איינבינדער און זיך שטיל צערעדט. אַז שטאַרבן טאַטע-מאַמע, אַז שטאַרבט אַ ברודער, אַ שוועסטער, אַז שטאַרבט אַ לייבלעך קינד, טוט מען אָן אויפן אַרבל אַ באַנד פון שוואַרצער קרעפּע, מען טרויערט. הערט פּאַניע מענדל, האָט ער אָנגעוויזן אויף דער ייִדישער לאַטע, איר האָט נאָך אַזאַ מגן-דוד? יאָ. זײַט אַ גוטער און שפּילעט אים מיר צו. און אַז ביידע זײַנען אַרויס אויף דער סמאָטשע-גאַס, איז דער פּראָפֿעסאָר איבערגעגאַנגען מיט מענדלען אויף דו. הערסט, מענדל?

וואס ער קען נישט דאווענען מיט כוונה, צווישן די תפילות דאס רישות פונעם דייטש, ווער רעדט וועגן פרנסה אז מען איז נישט זיכער מיטן נפש, ס'איז דאך א בפירוש'ע משנה, ווילאנג דאס מת ליגט פאר דיר ביסטע פטור פון דאוונען, פטור פון תפילין. נו, און אז דער פוילישער איד ליגט ווי א בר-מינן, איז מען נישט פטור פון דאוונען, נישט פטור פון תפילין? רבי יאָסל האָט פֿאַרמאַכט די אױגן, פֿאַרקװעטשט די ליפּן און אָנגערירט דעם הײסן שטערן אָן דער קאַלטער װאַנט. אַזױ איז ער געשטאַנען אַ װײַל. דערנאָך האָט ער גענומען פּאַטשן מיט די האַנטפֿלאַכן איבער דער װאַנט, געפּאַטשט ביז װעטיק און װײַטער געדאַװנט. אין מיטן דאַװנען האָט ער אױפֿגעשלאָסן אַ קופֿערד באַשלאָגן מיט אײַזן און אַרױסגענומען אַ מסכתּא תּענית געבונדן אין פּאַרמעט.

א געטאקטע האנט מיט א קרענדל איבערן מיטלסטן פינגער. ר' יאסל'ס מאטע געקנייטשטע פנים איינגעראמט אין א שווארצער פירעקיגער בארד וואס האט געגרויט אין די שפיצן האט אויפגעלויכטן. פון די שווארצע טרויעריגע אויגן האט געפלעצט חכמה. ווען נישט די מלחמה איז ר' יאסל זיכער געווען וואלט מען צו אים געקומען פון לאנדאן, פון בערלין, פון פאריז, פון ניו יארק,

די קליינזינגערס האבן אהין צוגעשטעלט פוילישע ערשטע אויסגאבעס, אלטע דרוקן, מאנוסקריפטן. ס'ביכער געשעפט האט אויך געהאנדלט מיט העברעאישע מאנוסקריפטן און אלטע דרוקן. נאך אין די אכציגער איז ר' יאסל'ס פאטער ארומגעפארן אין איטאליע, אין קאנדיע, אין מצרים, אין פערסיע, וואו ער האט אויפגעקויפט ספרים און כתב-ידן. די משפחה קליינזינגערס פון גרויסן יחוס זענען געווען חסידים. אמאל איז מען געפארן נאך פשיסחא, דערנאך נאך קאצק, איצט נאך גער. מאנסבילן, כמעט אלע שווארצע האבן זיך געפוצט אין געהאקטע קאפאטעס ביז צום טריט, די קעלנערלעך פון די ווייסע העמדער געקראכמאלעט, די טוכענע היטלעך מיט גאר קליינע דענקעס האבן ברייטער געמאכט די שווארצע בערד. אויף די פיס, געפאסטע אפגעפוצטע שטיוועלעך אויף איינצושפיגלען זיך, און גערעדט האבן זיי פויליש אויף חידושים. ס'ווייבערפאלק האט מען נאכגעקוקט אין די גאסן, און נישט אזוי פון שיינקייט וועגן, ווי פון אויסטערלישקייט.

ביי ר' יאסל'ען אין קאבינעט איז געשטאנען א שענקל מיט אן אויפשריפט פֿינף דורות קליינזינגערס, א בוך, א בראשור, א צייטונג וואו די משפחה קליינזינגער איז דערמאנט געווארן האט מען אפגעהיט אין דעם שענקל. אין קאבינעט זענען געשטאנען געשניצטע אלמערס וואו ס'זענען געווען אלטע דרוקן אין העברעאיש און פויליש. די ווענט פון קאבינעט

ער האָט אַראָפּגעצויגן ס'העמד איבער דער נאַקעטער האַנט, אָנגעטאָן דעם אַרבל פֿון דער קאַפּאָטע און איז געגאַנגען עפֿענען די טיר. אַ גאַסט! אַ געהויבענער גאַסט! האָט רב יאָסל באַגעגנט דעם אַלטן כראַביאַ בראַניצקין, זײַנס אַ קונד פֿון צענדליקער יאָרן. דער כראַביאַ כסאַווערי בראַניצקי האָט וואַרעם געדריקט רב יאָסלס האַנט, אים אָנגעקוקט מיט די פֿאַרנעפּלטע בלויע אויגן, און געשוויגן. אזוי קוקן זיך אן ברידער ווען איינער דארף אנזאגן דעם צווייטן אז זייער פאטער צי א מוטער איז געשטארבן. און אז דער כראביא האט אין קאבינעט אוועקגעלייגט אויף א קליין טישל דעם שטעקן, אויפן שטעקן דעם קאפעלוש, האט ער ווידער א נעם געטאן ר' יאסל'ס האנט אין זיינער און געזאגט. האבן מיר שוין פאלאקן אין אונזער קרוינשטאט ווארשע אויך א געטא. אפגעזאגט די עטליכע ווערטער, האט דער כראביא זיך אראפגעלאזט אין פאטעל וואס איז געשטאנען אינמיטן צימער. ר' יאסל האט אים נישט געטרייסט, ער האט זיך אויך צוגעזעצט. אזוי זענען זיי ביידע געזעסן א ווייל. מיטאמאל האט דער כראביא זיך צעלאכט. ס'איז נישט געווען קיין געלעכטער, ס'איז ענליכער געווען אויף א גרימעריי. איר ווייסט פאניע קליינזינגער, דער דייטש טרייבט מיך פון מיין דירה. ר' יאסל'ס קלוגע אויגן וואס זיינען געווארן טרויעריגער האבן געהאט צו זאגן, מיך אויך. ס'איז ווידער געווארן א ווייל שטיל, דערנאך האט דער כראביא א זאג געטאן, פאניע קליינזינגער, איר ווייסט צו וואס כ'בין אהער געקומען? כ'וויל מיר זאלן זיך בייטן מיט די דירות. איך וועל זיך אריבערקלייבן אהער און איר אין מיין דירה אויף לעשנא. איז וואס זאגט איר פאניע קליינזינגער? גאט אליין האט אייך צוגעשיקט כראביא בראניצקי האט ר' יאסל זיך אויפגעשטעלט, און זיי די הונצוואטעס וועלן דא לאנג ניט ווירטשאפטן, איך גיב זיי דריי יאר, העכסטנס פיר. דער כראביא האט זיך אויפגעשטעלט, ער האט א נעם געטאן פון דעם טיש די מסכת תענית געבונדן אין פארמעט, געעפנט דעם שער בלאט און די פארנעפלטע בלויע אויגן האבן געקוקט אויף ר' יאסל'ען. וואס איז דאס? דאס איז א גמרא געדרוקט אין שפאניע אין פֿערצן הונדערט זיבן און אַכציק, עטלעכע יאָר פאַרן אידישן גירוש, און ווי ניי און פריש די בלעטער און דער דרוק זיינען. ס'האָט איבערגעלעבט פערדינאַנדן און איזאַבעלען, האָט ר' יאָסל געזאָגט. דער כראַביאַ האָט אַרומגענומען ר' יאָסלען. ביידע האָבן זיך געדריקט די הענט און געשוויגן.

מען האט עס צעלייגט, ווער אויף א שטיקל ראגאזשע, ווער אויף אן אלטער פלאכטע, ווער אויף דער גאלער ערד. דאס האט מען געטראגן אין גאס אריין, ס'לעצטע וואס מען האט פארמאגט. איז א געוועזענער ווירט געשטאנען מיט צוויי שטיקלעך אנגעשפאלטענע קרישטאל,

הויזן מיט לעכער, א שטיק געלע ראטאנדע פון סאביעסקיס צייטן, אלץ איז געווען סחורה. אלץ האט מען באקוקט, באטאפט, אויף אלעם האט מען געזאגט מבינות. אויפן געפאקטן מארק איז נישט געווען צו זען קיין איין שטעל, קיין איין געלענדער.

אויף דער קאטערינקע, אין א דראטן שטייגל, א ווייס ים חזר'ל. ס'חזר'ל האט געצויגן בילעטן, פארגעזאגט פאר א גראשן דעם מענטשנ'ס מזל. דאס געדראנג האט דערמאנט אן אמאליגן יריד. קינדער, דערוואקסענע, זקנים, מ'האט זיך געשטופט פון איין קינדער-וועגעלע צום צווייטן. מען איז געגאנגען פון א ראמש צו א רומל, מען האט באקוקט יעדע קלייניגקייט, געפרעגט פרייזן, און פון נייגעריגקייט האבן די אויגן זיך געפלעמלט. אויפן מארק איז נישט געווען צו זען קיין פריש עסנווארג, קיין לעק נאשווארג. וואו זענען אהינגעקומען די ווארשעווער ווייבער און מיידן מיט די קוישן בייגל, מיט די קוישן פלאם פלעצלעך? וואו זענען אהינגעקומען די אינגלעך מיט די בלעכן לאנדרינקעס, מיט די קעסטלעך האלווא? די אינגלעך? זיי האָבן זיך געדרייט צווישן עולם, געהאַלטן, ווער אַ פּעקל, ווער אַ צוויי פּעקלעך שוועבעלעך, זיי מעכאַניש גערוקט יעדן פֿאַרבייגייער אין פּנים אַריין, קויפֿט אַ פּעקל זאַפּעלקעס! קויפֿט, אידן! און אַז די אויסגעשטרעקטע הענטלעך האָבן זיך אַראָפּגעלאָזט, האָט איין אינגל, אין אַ צו לאַנגער קאַפּאָטע, אַ פֿרעג געטאָן ביים צווייטן, נו, פּינחסל, געלייזט עפעס א פדיון? אויף היטלערן געזאגט און דו משה'לע און אז כהאב געלייזט כוועל דאס גאנצע לייזעכץ אוועק געבן פאר א פערטל פונט ברויט וואס? ווילסט קויפן ברויט? האט דער עלף יאריגער פנחס א שטופ געטאן מיטן עלנבויגן דעם צוועלף יאריגן משה'ן אט איז חנה די בייגל אידענע זי האט דען ברויט? ס'האט געהייסן אז חנה האנדלט שוין מער ווי א יאר נישט מיט קיין געבעקס. דער דייטש האט פארווערט. אז מען כאפט האט מען איינגעזעצט. און אז מען האט געכאפט ס'צווייטע מאל האט מען דערשאסן. באהאלטענערהייט האט אבער חנה יא געהאנדלט. זי האט צעשניטן א פונטיק ברויט אויף אכט פליטשן. א פליטש! אַ האַלב פֿערטל פֿונט ברויט. די פּליטשן האָט זי צעלייגט אַרום דער טאַליע, ווי אַ קאָרסעט, דער לויזער מאַנטל צוגעקנעפּלט. אַזוי האָט חנה, די בייגל-הענדלערין, זיך געדרייט פֿונעם מוראַנאָוו צו די נאַלעווקעס, זיך געדרייט הין און קריק און געפֿירט מיסחר. זי האָט געגלייבט, אַז ס'שטייט איר בײַ גרויס זכות-אָבֿות, אַנדערש וואָלט מען זי שוין לאַנג געהאַט געכאַפּט. דער עלף יאריקער פנחס האט א צי געטאן ס'הענטל צו חנהן, קויפט א פעקל זאפאלקעס, און אז ער האט זיך באגעגנט מיט דער אידענעס בליק האט ער שטיל צוגעגעבן צוויי פליטשן ברויט. די אידענע האט אויפן קול זיך געהייסן אפציילן צען שוועבעלעך. און אַז ער האָט גענומען צײלן, האָט זי אים אײַנגערױמט. שטעק אָפּ. דער מיסחר איז געשלאָסן געװאָרן. די אינגלעך זײַנען אַװעק מיט די צװײ פּליטשן ברױט. פּינחסל האָט אַרױפֿגעלײגט אַ האַנט אױף מױשעלעס אַקסלען, װי זײ װאָלטן שױן יאָרן געװען חבֿרים. ער האָט אים דערצײלט פֿונעם פֿאָטער, װאָס איז געהרגעט געװאָרן פֿון אַ באָמבע, דערצײלט, אַז אין שטוב ליגט אַ קראַנקע שװעסטער, מוישעלע איז געווען גערירט. ער האָט זיך מער נישט געקווענקלט, צי ער זאָל זיך יאָ טיילן, צי נישט טיילן מיט פּינחסן. ער האָט אים געגעבן אַ פּליטש ברויט. נאַ, עס! די אינגלעך האָבן פאָרזיכטיק אַ נעם געטאָן די פּליטשן ברויט, װי זיי װאָלטן נישט געהאַלטן קיין ברויט, נאָר לעבעדיקע פייגל, װאָס קענען אַװעקפליען. אין דער לינקער האַנט ברויט. די רעכטע האַנט אונטער דער לינקער, קיין קרישקע זאָל ניט פאַרלוירן גיין. די אינגלעך האָבן געגעסן מיט גרויס אַפּעטיט, ניט געפילט ווי דער קאַלטער חשוון-ווינט צעבלאָזט די קאַפּאָטעס און איבער די לייבער קריכן בייסיקע שטיקער קעלט. פון מוראַנאָווער מאַרק האָט זיך געטראָגן קלעפּ פון אַ באַראַבאַן.

אויפן נאלעווקער מארק איז געווארן א בהלה, מ'האט גענומען איינפאקן ס'ביסל ארעמקייט. וואס? א רעוויזיע? ווער קומט? המן אליין? דער קאמענדאנט? ס'איז נישט קיין רעוויזיע, ס'איז א פעלד געריכט! א פעלד געריכט? דער עולם איז נישט איבעראשט געווארן, מען האט גענומען קריק אויספאקן די סחורה, ס'פויקן איז געווארן שטילער, זיך געטראגן ווייטער ווי א ווייטער דונער. אויף וועמען איז געפאלן דער ביטערער גורל? הא? אויף וועמען? אויף א פראווענצער? ווער איז זי? א אידענע פון ווענגראווע, זי איז געווען צו גאַסט ביי דער טאָכטער און איר מיטגעבראַכטער מתנה, אַן אָסלע פּוטער, דאַרף מען פּונקט ביי איר געפינען. אוי, אַז ס'איז נישטאָ קיין מזל! גייען אַנדערע באַלאָדנט מיט סחורות און עסנוואַרג און מען כאַפּט זיי נישט, און דאָ אַזאַ אָרעמענטשיסקע פאַלט דורך מיט אַן אָסלע פּוטער. דאָס איז איר גאַנצער חטא? פאר אזא חטא שיסן זיי די הינטישע זין, נישט פון היינט, נישט פון נעכטן און ניט פון אייערנעכטן שיסט מען אונז, יעקע נאר וועט אונז ניט אפשרעקן. דען מענטשן? דאס זיינען דאך מערדער! דארף מען דאך עפעס טון. וואס קען מען טון? כ'ווייס, אפשר אריבערלויפן. די לעצטע ווערטער זענען ביי אלעמען געבליבן אין גרגרת. אמאליגע צייטן, ווען ס'האט מיט א איד געטראפן אן אומגליק, האט מען געשיקט צום מלכות דעם רב, ער זאל אפשרייען דעם ביטערן גזר, אבער היינט ווען דער דייטש האט פארלוירן דעם צלם אלוקים, וואס פאר א פנים האט ביי אזא איינעם דער רב, צי להבדיל דער גלח? און דאס וואס דער דייטש האט אנגעווארן דעם צלם אלוקים, דווקא דאס האט צוגעגעבן בטחון. די וועלט איז נאכנישט הפקר. טאקע נישט הפקר.
דאָס חופּה וקידושין פֿינגערל. דער שניי, וואָס האָט אָנגעהאַלטן איבער צוויי מעסלעס, האָט אַזוי געהאַט פֿאַרשאָטן ס'דערפֿל לעוויטשין, אַז מען האָט פֿון טייל שטיבלעך די פֿענצטער נישט אַרויסגעזען, פֿון אַנדערע, די דעכער. פֿון איין זייט האָט זיך אויף מיילן געצויגן דער לעוויטשינער וואַלד, פֿון דער אַנדערער זייט האָט זיך געבערגלט פּריזמעס שניי. און איבערן פארשאטענעם דערפל איז געהאנגען א טיפע שטילקייט. פון מאל צו מאל האט די שטילקייט אויפגעציטערט. הונגעריגע וואלד-פייגל האבן געפאכעט מיט די פליגל, געגודערט און זיך פארבייגעטראגן איבערן דערפל ווי א שווארצע כמארע. די וועגן וואס האבן געפירט אין וואלד אריין, די וועגן וואס האבן געפירט אין נענסטן שטעטל אריין, זענען נישט געווען אפגעקערט.
ס'פויערים פאלק וואס האט שוין ס'דריטע יאר נישט געגעסן צו דער זעט האט א גאנצן ווינטער געקרענקט. פריער לונגען אנצינדונג דערנאך בויך טיפוס. ס'איז נישט געווען קיין כאטע אין דערפל וואו ס'זאל נישט זיין קיין חולה. דער בויך טיפוס האט אויך נישט אויסגעמיטן הערש דוד פאכטער. וועמענס שטיבל איז געשטאנען אין עק דארף. פון הערש דוד'ס פאכט איז שוין יארן קיין זכר נישט געווען. ווי דער דייטש איז אריין קיין פוילן האט ער צוגענומען ביים פאכטער די קי. זומער האט דער פאכטער מיטן ווייב מיט די דריי קינדער זיך נאך ווי עס איז דערנערט פון שטיקל גארטן וואס איז געווען הינטערן שטיבל. א קארטאפל, אן אוגערקע, א ציבולקע,

די אינגסטע צוויי מיידלעך, איינס צוויי, איינס פיר יאר אלט, זענען אוועקגעשטארבן. געבליבן איז די עלטסטע, א מיידל פון זיבן יאר. און דא האט זיך אנגערוקט דער דריטער ווינטער, א שווערער ווינטער, אזוינע זאווערוכעס און קרירות האבן די עלטסטע פויערן ניט געדענקט. דערצו האט מען ביים פאכטער געקרענקט. פריער ס'ווייב, אסתר, דערנאך ס'מיידעלע, באשע, און איצט דער פאכטער אליין. וואו א שטיקל חפץ, וואו א שטיקל וועש, א שטיקל בגד, אלץ פארזעצט, פארקויפט און פארקרענקט. און כאָטש ס'איז שוין געווען גרויסער טאָג, איז אין דאָרף געווען שטיל, אַ געפֿרוירענע שטילקייט. די געפֿרוירענע זשאָלדעווקע האָט נישט גערוישט, דער וואַלד האָט נישט גערוישט, און אין דער טויטער שטילקייט האָבן טריט געסקריפּעט, דאָס האָט דעם פֿאַכטערס ווײַב זיך געקאָפּעט אין שניי. אויף די פיס דעם מאַנס צו-לויזע שטיוול, אויף די געבויגענע פּלייצעס זיין אויסגעקראָכן שמוישן פּעלצל און אויף די שטאַרע הענט אַן אָרעם האָלץ, וואָס זי האָט אָנגעקליבן אַרום דעם שייער. זי האָט זיך געקאָפּעט אין אַ טיפן שניי, און אירע בלויע ליפּן האָבן ניט אויפגעהערט צו פרעגן, וואָס טוט מען? וואָס הייבט מען טאַקע אָן טאָן? און ס'האָלץ האָט זי אַװעקגעלײגט לעבן דער לײמענער קיך. זי האָט זיך אַראָפּגעלאָזט אױף די קני, געעפֿנט ס'קיך-טירל און אַרײַנגעשטופּט די נאַסע העלצער. אין אײן בעט איז געלעגן הערש דוד און געפֿיבערט, אין צװײטן, די זיבן-יאָריקע. פון היץ האט דער פאכטער אויסגעזונגען אלע חזנ'ישע שטיק וואס ער האט געקענט, די באקן האבן ביי אים געפלאמט, ס'רויטע בערדל געפלאמט, און די אויגן, בלויע פאר'חידוש'טע אויגן, האבן געברענט, און אז די היץ האט זיך ביי אים געהויבן, האט דער פאכטער צווישן די חזנ'ישע שטיק גאר גענומען זינגען א שקציש פויעריש לידל. דער פאכטער האט זיך מיטאמאל אויפגעזעצט, זיך צוגעהאלטן מיט די שוואכע הענט ביי די בעטפארענטשעס און אויפגעהערט זינגען. ער האט געהאט א מינע ווי ער וואלט שוין לאנג ארומגעזוכט ס'ווייב, און אט האט ער זי דערזען. אסתר'שי, כ'ווער פארברענט! אסתר'שי קרוין, פארוואס ראטעוועסטו מיך נישט? פארוואס ראטעוועסטו נישט ס'קינד?

אסתר האט זיך געווישט די אויגן. מיט וואס וועל איך אים ארויסברענגען אז ס'איז נישטא קיין גראשן ביי דער נשמה? גוטע מענטשן וועלן דיר בארגן, האט דער קראנקער אינגאנצן געציטערט. כ'ווער פארברענט, אסתר'שי, כ'ווער פארברענט! אסתר האט אים געגעבן א טרונק וואסער, אים גוט איינגעדעקט, דערנאך האט זי זיך צוגעזעצט צום מאן און ניט ארויסגעלאזט זיינע הייסע הענט פון אירע. זי האָט געטראַכט וועגן דעם גילדענעם חופּה-וקידושין-פֿינגערל, וואָס איז געלעגן אין אַן אַפּטייק-שאַכטל אין וואַטע. דאָס שאַכטל איז געלעגן באַהאַלטן אונטער דער פּאַדלאָגע אין אַ גריבל. דאָס חופּה-וקידושין-פֿינגערל איז געווען אסתּרס איינציקער אָנהאַלט. וואָס האָט שוין דער רשע היטלער נישט געהאַט צוגענומען בײַ איר, אלץ, אלץ, ווער זאל זיך ריכטן אויף אזא גזר, אויף אזא ביטערן גזר, און איצט אזא שטראף פון גאט? נישט גענוג וואס באשע ליגט אין גרויסער היץ, האט זיך הערש דוד אויך אוועקגעלייגט. וואס טוט מען? וואס טוט מען? זי האָט זיך אַ בייג געטאָן צום מאַן, וואָס איז געלעגן מיט פֿאַרמאַכטע אויגן. אפשר פֿאַרקויפֿן ס'חופּה-וקידושין-פֿינגערל? ער האָט געעפֿנט די פֿאַרפֿלאַמטע אויגן. האָסט דען נאָך ס'פֿינגערל? פֿאַרקויף עס! וואָס האַלטסטו עס? ראַטעווע מיך, אסתּרשי! ראַטעווע באַשקען! אסתר האָט געשטעלט דעם שטעקן אויף אַפֿריִער און אַ געבויגענע זיך געקאָפּעט אין שניי, זיך דורכגעקאָפּעט די דרײַ וויאָרסט פֿונעם דערפֿל קיין מלאַווע. מיטן גיין האָט זי זיך דערוואַרעמט. פֿלאַמען אין די באַקן, אין די פּלייצעס, פֿלאַמען אין בויך. דעם וועג וואָלט זי געטראָפֿן מיט פֿאַרמאַכטע אויגן. זי איז דאָך דאָ געבוירן געוואָרן, דאָ געוואַקסן, דאָ זיך געטראָפֿן מיט הערש-דודן. א וואך פאר דער חתונה איז הערש דוד מיט איר אריין צו משה זייגערמאכער וואס האט געוואוינט אין עק מארק. ביים זייגערמאכער האבן זיי טאקע געקויפט ס'חופה וקידושין פינגערל. און היינט? היינט איז משה זייגערמאכער ערגעץ אין א יודן לאגער. און נישט בלויז ער, כמעט אלע אידן פון מלאווע האט דער המן פארטריבן. טא וואוהין גייט אסתר? ווער וועט ביי איר קויפן ס'פינגערל? דער געדאַנק האָט אסתּרן אָפּגעשטעלט. דער מוח איז בײַ איר מיט אַ מאָל געװאָרן לײדיק, װי ס'װערט לײדיק אַ צימער, װען מע נעמט פֿון אים אַרױס אַלע זאַכן. זי האָט געקוקט אױפֿן לײדיקן מאַרק מיט די פֿאַרמאַכטע געבעלדער, געקוקט אױף די בערג שנײ פֿון די אָפּגעקערטע טראָטואַרן, געקוקט אױף די גליבעס אײַז, װאָס זײַנען געלעגן אַרום דעם פּלומפּ, און נישט געוואוסט וואו זיך א קער צו טאן. א גלאק האט זיך אינמיטן מארק צעקלונגען. דאס קלינגען איז אסתר'ן געווען באקאנט. דער מלאווער גלח איז געפארן אין א שליטן צו א קראנקן. דער געדאנק אז אינדערהיים ליגן אירע צוויי חלאים אליין, איז גענוג געווען זי זאל זיך א ריס טאן פון ארט. דער בליק איז געפאלן. אויף א קיילער געוועלב. דעם קיילער האט אסתר געדענקט נאך פון מיידלווייז. זי איז ארויף צום קיילער אין געוועלב. גוטן טאג, פאני ווישניעווסקי. אה, גוטן טאג. און וואס וועט איר זאגן גוטס? איר דערקענט מיך נישט? אה, אסתּר! אַוודאי געדענק איך אײַך, שכנים געװען. ס'איז קאָנטיק, אסתּר, אױף די פּנימער, אַז הײַנט איז בײַ קײנעם נישט פֿרײלעך אין פּוילן. אסתּר האָט אױסגעגאָסן פֿאַרן קײַלער איר ביטער האַרץ. פאריגן ווינטער האט זי באגראבן צוויי טעכטער. היינט ליגט דער מאן, ליגט ס'איינציגע טעכטערל וואס איז איר געבליבן. ביידע ליגן אויף בויכטיפוס. און אין שטוב איז נישטא קיין גראשן, נישטא קיין ביס ברויט, און דא דארף מען א דאקטער. בעט זי דעם פאן ווישניעווסקי ער זאל האבן רחמנות און איר אויסבארגן וויפיל ער וויל אליין אויפן חופה קידושין פינגערל. אסתר האט אים אונטערגעטראגן ס'אפעטשל. דער קיילער האט עס געעפנט, ארויסגענומען פון דער וואטע א גילדן רינגל, און עס געוויגן אויף דער צעיוירענער האנטפלאך, ווי ער וואלט געוואלט דערגיין דעם ריכטיגן ווערט פונעם פינגערל. לעבן אים איז געשטאַנען אסתּר, אַן אַלטע, צעבראָכענע אידענע מיט פֿאַרװײנטע אױגן, כאָטש זי איז קױם אַלט געװען אַכט און צװאַנציק יאָר, געשטאַנען און געבעטן גאָט, ער זאָל נישט האַרט מאַכן ס'האַרץ פֿונעם קײַלער. דער קײַלער האָט אַ קוק געטאָן אױף אסתּרן, אַ קוק געטאָן אױפֿן פֿינגערל און געזאָגט, אַ צװאַנציק גילדן קאָן איך אײַך באָרגן. אסתר האָט אַ כאַפּ געטאָן דעם קײַל אױף בײדע הענט, װי זי װאָלט זי געװאָלט קושן. די פֿאַרלאָפֿענע אױגן האָבן אױפֿגעלױכטן, די אַלטקײט האָט זיך באַהאַלטן אין די לאַכעס, װאָס זי האָט געטראָגן, און פֿון די צעריסענע בגדים האָט אַרױסגעשײַנט די אַמאָליקע אסתּר, װי אַ שטיק זון רײַסט זיך אַרױס פֿון פֿאַרכמורעטע װאָלקנס. גירוש וולקע. פון די שכנישע שטעט, פון מלאווע, פון כארזשעל, פון ריפין, פון טשעכאנאווע, האט מען שוין לאנג געהאט ארויסגעטריבן די אידן, און אין דעם גרעניץ שטעטל וולקע, וואו ס'האבן געוואוינט א הונדערט אידישע משפחות, האט מען נאך קיינעם נישט געהאט געטשעפעט. פארקערט,

כ'וואלט וויסן וואס פאר א זכות אבות שטייט איר ביי. מיט גרויסע לומדים מיט בארימטע רבנים האט זיך וולקע נישט געקענט איבערנעמען. ס'איז נאך געווען אן אנגעלאפענע שטאט פון די צארישע צייטן. האט א איד זיך פארזינדיגט קעגן מלכות האט מען אים געגעבן א פאביט און פארשיקט קיין וולקע. טייל האבן געקראגן א פאביט אויף פינף יאר, אנדערע אויף צען, אנדערע אויפן גאנצן לעבן. אינעם שטעטל זענען געווען אנגעלאפענע אידן נישט בלויז פון קרוין פוילן, נאר אויך פון ליטע, פון אוקראינע. זייער לשון? א געמיש צווישן ליטוויש-אוקראיניש און פויליש-אידיש. די עלטער עלטער זיידעס מוסרים אונטערצינדער פאלשע געלט מינצער. די עלטער זיידעס מולכער וואס האבן געשווארצט פון פרייסן, זיידנס, ציגארן, בראנפן, וואס האבן געשמ'ט איבער פלאצקער גובערניע מיט זייערע געשלעגן. נאך דער ערשטער וועלט מלחמה ווען די וולקע איז געווארן אויס גרענעץ האט זיך אפגעטון דער גלאנץ פונעם שטעטל. אידן זענען געבליבן אן פרנסה. מען האָט זיך געדרייט איבערן ליידיקן מאַרק, אין מויל אַ שטרוי, אין האַנט אַ לייכט ימשן שטעקעלע. מען האָט אָפּגעשלייפט די אָבצאַסן פון צופיל שפּאַנען און קיין פּרנסה איז אַלץ נישט געווען. טייל זיינען זיך צעלאָפן און די, וואָס זיינען געבליבן, די אייניקלעך פון די פּאָביטניקעס, זיינען געוואָרן שוסטער, שניידער, קרעמער און שמידן. אין בית-המדרש, צווישן מנחה און מעריב, האט מען נאך אלץ דערציילט מעשות וועגן די זיידעס און עלטער זיידעס, כאטש מען האט שוין נישט געדענקט פון וואנען די עלטער זיידעס זענען געקומען. די בעלי מלאכות האבן געהאט א חברה משניות, א חברה עין יעקב, מיט דער חברה עין יעקב האט אנגעפירט יוחנן שוסטער, א ברייט בייניגער פארשוין מיט א שווארצער בארד וואס איז אריינגעוואקסן אין די אויגן, אין די אויערן, האט פארשטעלט ס'גאנצע פנים. דער יוחנן, וואס האט אויסגעזען ווי א גזלן, האט קיין בייזע גאל נישט געהאט, האט דער ערשטער זיך גענומען בונטעווען. פון די שכנישע שטעט האט מען געטריבן אידן, איין גירוש נאכן אנדערן, און דא אין וולקע אזא אנרייס, מען איז ממש געגאנגען אין גאלד. יוחנן שוסטער האט עס נישט געקענט פארטראגן.

זיי גייען אין גאלד, זאלט איר וויסן, וולקער אידן, אז דאס גאלד איז דער ארויסגעריסענער ביסן פון אידישע מיילער, ס'איז אידיש בלוט וואס דער רשע האט פארגאסן, און אידיש בלוט איז א קרבן עולה, ס'דארף אינגאנצן פארברענט ווערן פאר גאט, עולה כליל לאדנוי, קומט איר זינדיגע און שטופט און פאקט אן פולע קעשענעס. נאך אזא בונטעווען זיך איז אין בית מדרש געווארן אומהיימליך. ביים עין יעקב לערנען האט געפעלט א האלבער עולם. און אז זענען פארביי די יום טובים, ס'איז פארביי דער הארבסט, און מען האט נאך אלץ אין וולקע קיין אידן נישט געהאט געטשעפעט, האט דער עולם אויבן אויף זיך דאכט זיך געפרייט, אין דער אמת'ן איז עס געווען פארדריסליך וואס וולקע איז אן אויסנאם, מען האט אנגעהעבן איינצוזען אז דער צעדרייטער יוחנן שוסטער איז ערגעץ גערעכט, און אז יוחנן שוסטער האט זיך דערוואוסט וועגן גירוש זשעלין וואס איז געלעגן בלויז עטליכע מייל פון וולקע,

לאווע האט געהאט א שם, אירע לומדים, אירע רבנים, ר' לוי יצחק בארדיטשעווער האט זיך דארט אויפגעהאלטן א לענגערע צייט, טשעכאנאווע האט געהאט א שם, א קלייניגקייט, ר' אברעמל טשעכאנאווער. גאט האט זיי אויסדערוויילט, פאדערט ער פון זיי באצאלט פאר אלע זינד. אבער וולקע, וואס איז דער יחוס מיט וולקע? מיין עלטער זיידע יוחנן אן אונטערצינדער, שלמה טאנדעטניקס א מוסר, און אזוי פון הקדש ביז דער מקווה. כ'דארף דיך נישט לערנען, יוחנן, האט א זקן א שווייגער מיט א פאטש אין שולחן אים איבערגעריסן די רייד. נא. אל תפתח פה לשטן, רוף נישט ארויס די זיידעס אונזערע פון זייער רו, און כ'פארזיכער דיר אז דער רשע וועט זיך צו אונז אויך נעמען. און דער רשע האט זיך גענומען צו די וואולקער אידן, זיי האבן זיך דערבארמט. ס'איז געווען יאנואר נײַנצן הונדערט איין און פֿערציק, שוין איבער א חודש ווי דער ווינטער האט זיך געהאט אוועקגעשטעלט, א שווערער ווינטער.

האט די וואולקער עדה זיך גענומען קלייבן אין מארק אריין, טאטעס, מאמעס, זין, טעכטער, טייל מיט פארוויינטע אויגן, טייל מיט אויגן טרוקן ווי פייער, מען האט געשפרייזט מיט קליינווארג ביי די הענט, מיט פיצלעך אויף די הענט, מען האט געשפרייזט מיט געפעק, מיט וואליזקעס, די עדה האט זיך צעלייגט ארום דעם פוילישן קלויסטער, וואס איז געשטאנען אינמיטן מארק, און ווען נישט די אידישע בערד, די אידישע אויגן, און דער אידישער הולך, וואלט מען געמיינט אז דאס איז אן אדפוסט אינמיטן ווינטער. איין יוחנן שוסטער איז געווען אויפגעהייטערט, ער האט זיך גע'מחי'ט, איז נישט געשלאפן א גאנצע נאכט, ווי ס'וואלט נישט געווען גירוש וואולקע נאר יציאת מצרים, דעם און יענעם האט ער געטרייסט, דעם און יענעם האט ער פארזיכערט אז מען וועט זייערע טאטע מאמע, קראנקע זקנים וואס זענען געלעגן צו בעט, אויך מיטנעמען. פאר די זקנים, פאר די קראנקע, און פאר די קליינע קינדער האט יוחנן געקראגן בריטשקעס ביי די פוילישע שכנים. דער פראכטצוג וואס האט געדארפט אפפירן די אידישע עדה אין דעם יודען לאגער האט געווארט אין קאנאפקי. פֿינף מייל פון וואולקע. די פֿינף מייל האבן די אידן געדארפט גיין אין אזא קרירה צופוס. דייטשישע פאליציאנטן, די ביקסן אריבערגעווארפן איבער די אקסלען, האבן זיך געדרייט צווישן עולם. זיי האבן פארקוקט וואס פאלאקן און פאלקעס זענען געקומען זיך געזעגענען מיט זייערע אידישע שכנים. נאר צווישן זיך כמעט ווי נישט גערעדט. בלויז דער טרויער אין די אויגן האט געהאט צו זאגן. דער גאט וואס האט אונז באפרייט פון דעם רוסישן צאר וועט אונז אויך באפרייען פון היטלערן. ווי לאנג איז דען ווי דער רוס האט אונז געטריבן פון וואולקע? האט אן עלטערער איד, ברוין און בלוי פון קעלט, א זאג געטאן. א פערטל יאר הונדערט, האט א צווייטער זקן זיך אנגערופן, כ'געדענק עס ווי היינט, ס'איז געווען א שטיק נאך די יום טובים, מען האט אונז געטריבן קיין ווארשע דורך וועלדער און פעלדער, אין א רעגן האבן מיר זיך געשלעפט. משה שמש, ער ליגט שוין אין דער ווארע, האט געשפאנט אויף אפריער מיט א ספר תורה אין די הענט. הינטער אונז איז געגאנגען דער שבת גוי, דער דייטש הערמאן, ער האָט געפֿירט אויף אַ שטריקל אַ ציג, וואָס האָט זיך געמאָלקן. איז אַ קינד פֿון מידקייט אַוועקגעפֿאַלן, האָט דער דייטש עס געכאַפּט, ווי ס'כאַפּט אַ פּאַסטעך אַ מיד שעפֿעלע, עס אָנגעטרונקען מיט אַ ביסל ציגן-מילך, און הײַנט, הײַנט טרײַבט אונדז גאָר דער דײַטש. מען וועט זיך מיט אים אפרעכענען. און אז די בריטשקעס געפאקט מיט זקנים מיט קינדער זענען אנגעפארן האבן די פאליציאנטן א קאמאנדעווע געטאן, צו דריי! צו דריי אין א שורה! אויף אפריער דער וואולקער דיין און פון ביידע זייטן צוויי שמשים, אלע דריי האבן געטראגן ספרי תורות. פנחס וואולקער האט געטראגן זיין זיידנס מצבה. און אז די וואולקער עדה האט זיך געהאט אויסגעשטעלט, לענגאויס דעם מארק, האט יוחנן שוסטער זיך ארויסגערוקט, נאך אים יענקל פייקלער און פנחס טראמפייטער מיט די שפיל כלים אין די הענט. יוחנן האט א וויש געטאן מיט דער האנט איבער דער ברייטער בארד ווי איבער א פאנצער, און מיט א יום כיפור קול אנגעהייבט. בטחון, אידן! בטחון! דער שבט יהודה ברענגט אז ביים גירוש שפאניע האבן פלייט און פויק פארגרינגערט דעם שווערן וואנדער וועג, און יוחנן האט א הייב געטאן די הענט צום פראסטיגן הימל, רבונו של עולם, דו זעסט דאך יא ווי מיר ווערן געפרעסן פון צרות און לייד, אונזערע שונאים ווילן אויסווארצלען דאס לעצטע רעשטל פון יעקב, שטאק פינסטער ארום אונז. אויסגעלאשן איז דער לעצטער פונק, עס גייען אויס די לעצטע כוחות. גאט אין הימל, קוק זיך צו צו אונזערע נשמות, הימלען שטייען אויף משקולת, דו האסט אויף אונז געשיקט א גירוש נאך א גירוש. מיר האבן געזאגט, דאס איז א שטראף פאר אונזערע זינד, באלד וועט גאט אונז אויסלייזן. און זע, פרישע צרות שיטן זיך איבער אונז, מיר האבן געהאפט אויף באגינען און מיר טאפן נאך אלץ אין דער פינסטער. יוחנן האט נישט געהערט ווי די וואולקער עדה וויינט. ער האט א הייב געטאן די פויסטן צום הימל און אויסגעשריען. ווילדע חיות רינגלען אונז ארום. וועלף און לעמפערטן יאגן זיך נאך אונז. גאט, דו אלמעכטיגער,

פארשפרייט איבער אונז דעם מאנטל פון דיין גנאד, העלף אונז גאט, צייט לאנג צייט די גאולה זאל קומען. צווישן יוחנן'ס רייד האט זיך געוויקלט א שטיק געוויין, א ווייט געוויין, דאס האט די פלייט זיך צושפילן.

ס'איז נאָך געװען גוט פֿינצטער, װען בעריש האָט זיך אַ ריס געטאָן פֿון געלעגער און גענומען װעקן דעם ברודער זײַנעם, װאָס איז געשלאָפֿן לעבן אים אױף אַ זאַק שטרױ. שמשון! שמשון! דער פֿינף-און-צװאַנציק-יאָריקער שמשון! וואס איז פעסט געשלאפן, איז פונעם ברודער'ס ווערטער אויפן ארט וואך געווארן און איז אראפ פון געלעגער. ס'איז געווען קאלט אויפן בוידעם. די ברידער האבן נישט גענעכטיגט אין שטוב, נאר אויפן בוידעם. זיי זענען געשלאפן אין אנגעטועכץ, אז טאמער וואס ווען, זאל שמשון גלייך קענען אפבייגן א ברעט, זיך אראפלאזן אויפן הויף פון שלאכט-הויז וואס פוסטעוועט, און פון דארט אפציען מיט די וועלדער. געהייסן האָט עס, אַז דער געוויקסיקער שמשון, מיט בלויע אויגן און מיט ליכטיק-בלאָנדע האָר, וואָס מען זעט זעלטן אַפֿילו צווישן דײַטשן, איז אַן אַגראָנאָם, אַ פּאָליאַק, וואָס אַרבעט אין לעוויטשינער הויף. אין דעם דײַטשישן פּאַס, וואָס ער האָט געטראָגן מיט זיך, האָט ער געהייסן יאַן דומפּקעוויטש. אין דער אמתן אָבער, איז שמשון געווען אַ גייענדיקע צײַטונג.

ריכטיגער גערעדט האט שמשון און בעריש האט מיט די פויסטן זיך געווישט די אויגן. שמשון האט דערציילט, אויפן וועג אהער האב איך אנגעטראפן די ארויסגעטריבענע אידן פון דראבנין. דאס בעריש איז שוין מער נישט געווען קיין גירוש. אזוי פירט מען א סטאדע איבערגעשראקענע שעפסן צו דער שחיטה. פאראיארן ווען מ'האט געטריבן אידן אין דער ווארשעווער געטא, אין דער לובלינער געטא,

עס האָט זיך דערהערט אַ שאָס. ס'איז געװאָרן אַ װײַלע שטיל. דערנאָך האָט זיך אַ הונט צעבילט און דער פֿאַרטאָג האָט װידער אױפֿגעציטערט פֿון די יללות. בעריש האָט אַרומגענומען דעם ברודער, װי ער װאָלט זיך מיט אים געזעגנט אָן װערטער. דערנאָך האָט ער אַ זאָג געטאָן, עפֿן ס'ברעט שמשון. און לאז זיך אראפ, ס'איז א געפאר דא צו בלייבן. און טאקע שוין. און דו בעריש? איך? ווייסט וואוהין דו גייסט? וואו עס גייען אלע אידן. דאס איז מער נישט קיין גירוש בעריש, דאס איז א שחיטה, האט שמשון אריינגעקרעכצט אינעם ברודער. פון די פערציג קוצבארגער משפחות וועלן קיין העלפט נישט דערגיין

וואס האט געפירט צום שלאכט הויז און זיך געבעטן ביים ברודער איך גיי עפענען די טיר און דו צי דערווייל אפ עפן נישט האט שמשון צוריקגעהאלטן דעם ברודער לאזן זיי אויפברעכן די טיר די קלעפ אין פאדער הויז זענען געווארן שטארקער די קולות רוגזעדיגער עפן דרעקיגער יודע עפן! פֿון די קולות האָט אַ שװאַרצער קאָטער, װאָס האָט געדרימלט אַף אַ פֿיר-עקיקן בעלעק אונטערן דאַך, זיך אַ צי געטאָן מיט אַ בורטשען. דער קאָטער האָט געקוקט אַף די ברידער און געשאָסן מיט גרינע פֿאָספֿאָר-אױגן. נעם, בעריש, מײַן פּאַס! האָט שמשון אים אַ שטעך געטאָן דעם פּאַס אין די הענט אַרײַן. און װאַרט נישט אַף מיר, שנײַד קײן לעװיטשין! מער קײן פּיפּס! שמשון האָט מיט אַ פּאָר גזלנישע אױגן געצװוּנגען דעם ברודער זיך אַראָפּצולאָזן פֿון בױדעם. בעריש, בײַ װעמען ס'לשון איז געװען אָפּגענומען, האָט געפֿאָלגט. די דריטהאַלבן שטאָק האָבן אים נישט געשראָקן. װען שמשון הײסט אים איצט גײן אין פֿײַער, װאָלט ער געגאַנגען. צווישן די קולות האָט מען אַפֿילו נישט געהערט, ווי ער האָט אַ שפּרונג געטאָן. שמשון האָט אַ רגע אָנגעקוקט דעם ברודער, דערנאָך האָט ער פֿון אַ זײַטיקער קעשענע אַרויסגענומען אַ רעוואָלווער און איבערגעצילט די זעקס קוילן, וואָס האָבן געשטעקט אין אים. ער האָט זיך אויסגעצויגן אויפֿן דיל לעבן דער טרעפּ, וואָס האָט געפֿירט פֿון בוידעם, און זיך אײַנגעהערט. די קולות זענען געוואָרן אַלץ העכער. צווישן די געשרייען, דאָ אַ שאָס פֿון אַ רעוואָלווער, דארט א שאס פון א רעוואלווער. שמשון איז געווען זיכער אז דאס שיסט מען אידן. ער וועט זיך פאר קיין פאל נישט אונטערגעבן. ער האט שארפער אנגעשפיצט די אויערן. פון מארק האבן זיך דערטראגן יללות.
און מיטאמאל, די טיר האט א קרעכץ געטאן. די זאוויעסעס האבן נאכגעלאזט. אין דער אפגעפראלטער טיר זענען געשטאנען דריי דייטשן מיט נאהייקעס אין די הענט. ווא ביסט דו, דרעקיגער יודע!

אז מען האט געהערט ווי דער קאטער ווארטשעט. שמשון וואס האט געווארט מען זאל זיך ווארפן אויף אים האט זיך אויפגעשטעלט, פון דער אויפגעפראלטער טיר האט געבלאזן א קעלט, ער האט איבערגעצילט די דריי קוילן אינעם רעוואלווער, דערנאך האט ער אנגעשטעלט דעם רעוואלווער זיך אין אפענעם מויל אריין, דער רעוואלווער איז געווען הייס. אזוי איז שמשון געשטאנען און האט אפגעציהלט א דריי צענדליג רגעס. און אז ס'איז קיינער נישט אנגעלאפן, און שמשון האט פונדאסניי אפגעציהלט א גאנצע מינוט, איז אין אים אויפגעגאנגען א זיכערקייט אז א דייטש וועט קיינמאל ניט איינפאלן אז א איד קען אויך שיסן א דייטש. שמשון האט אריינגעלייגט דעם רעוואלווער אין קעשענע און אפגעבויגן ס'ברעט צום שלאכטהויז. ער האט זיך ארויסגעבויגן און מיט א צי ווי א קאץ האט ער זיך אנגעכאפט מיט ביידע הענט פאר א קראקווע. פון דארט האט ער לייכט א שפרונג געטאן און איז געבליבן שטיין אויפן זאמדיגן הויף. ער האט זיך אויף אלע פיר געשארט מיטן פלויט, זיך צוגעשארט צום אלשענעם וועלדל וואס האט זיך געשוואונקען אין וואסער. דער הימל איבערן וועלדל איז געווען פארפלאמט. שמשון האט זיך איינגעקוקט אינעם פלאם, אויפגעכאפט די שטיקלעכע יללות וואס האבן זיך געטראגן פון שטעטל,

די מלאווער האבן זיך געהאלטן צוזאמען. אייגענע שטיבלעך, אייגענע בתי מדרשים, אן אייגן הכנסת אורחים, א גמילת חסדים קאסע, א חברה קדישא און א קולטור קלוב. און נישט בלויז די מלאווער, דאס פערטל מיליאן פראווינצער וואס דער דייטש האט אריינגעפאקט אין ווארשעווער געטא,

אויף די נאַלעװקעס, אויף דער פֿראַנצישקאַנער האָט מען גערעדט, אַז רב אָדם איז אין װאַרשע, אַז נעכטן נאָך מעריב האָט ער גערעדט אין מלאַװער שטיבל, װאָס אױף נאַלעװקעס, און הײַנט װעט ער רעדן אין דעם מלאַװער בית-המדרש, װאָס אױף דער פֿראַנצישקאַנער. די לאַנדסלײַט האָבן זיך נישט געקענט אָפּחידושן, װי לאָזט זיך אַזאַ רב אָדם אין װעג אַרײַן? ס'איז דאָך סכּנת-נפֿשות! װאָס הײסט סכּנת-נפֿשות? ס'איז איינגעשטעלט ס'לעבן. קענט איר נישט רב אדם'ן? רב אדם איז געווען פון די געציילטע איבערגעבליבענע קאצקער חסידים וואס פארן נישט צו קיין רבין. שטענדיג אן אויפגעלעגטער, שטענדיג גרייט צו טון עמיצן א טובה. איז אין מלאווע ארומגעגאנגען געפלעקטער טיפוס, מענטשן האבן זיך געהיט נישט אנגעשטעקט צו ווערן, איז ר' אדם געגאנגען פון איין חולה צום צווייטן. און אז אן ארעמאן איז אוועקגעפאלן, האט ר' אדם שוין ביי אים גענעכטיגט. ער איז געווען א געוויקסיגער קנאכיגער איד, ווען נישט דאס רויטע היטל מיט די פלאמיגע פאות וואלט מען אים אנגענומען פאר א האלענדער. דער איבערגעוואקסענער איד האט געהאט קליינע בלויע אויגן וואס האבן געפלייצט מיט פרייד. אזוי האט געדארפט אויסזען נחום איש גמזו, כאטש אליין קרוע בלוע. די ריפסענע קאפאטע מיטן ארויסגעשטופטע עלנבויגנס, די שטיוול מיט אפגעשלייפטע אבצאסן, און דערצו קיינמאל ניט פארביטערט, פארקערט, שטענדיק אויפגעלייגט. דער ר' אדם האט זיך פארבענקט נאך די פארטריבענע לאנדסלייט זיינע, און ער איז געקומען קיין ווארשע זען וואס זיי מאכן. אפנעמען דעם גרוס פון ר' אדם'ן האבן נישט אלע לאנדסלייט געקאנט. העכסטנס א צוויי מניינים האבן זיך צונויף געקליבן אין בית מדרש וואס אויף דער פראנצישקאנער גאס. די צוויי מניינים האבן פארטראטן די מלאווער שוסטער, די מלאווער שניידער, די שטיבלעך, די בתי מדרשים, דעם מלאווער קולטור קלוב. נאך מעריב האט דער עולם זיך צוזעצט ארום א לאנגן פיר-עקיגן טיש. מען איז געזעסן, ווער איבער א צעעפנט משניות, ווער איבער אן עין יעקב. דאס איז געווען אויבנאויף. אין דער אמת'ן האט דער עולם זיך צוגעהערט ווי ר' אדם גיט איבער א גרוס פון דער פאר'יתומ'טער מלאווע. די צוויי חלב'ענע ליכט, היימיש געצויגן, האבן קוים באלויכטן דעם בית מדרש. ר' אדם האט גערעדט. די הונדערט אידישע משפחות וואוינען אויף דער טעפער גאס, אין שול געסל, ארום בריקל, אין דער ווארשעווער גאס. די געוועלבער ארום מארק פוסטעווען טאקע. ליצבארסקעס שניטקראם און ליפסקעס אייזן געשעפט האט דער דייטש איבערגענומען, דערפאר וועט איר נישט דערקענען דאס טעפער געסל. וואו א שטיקל הויף, וואו א שטיקל ליידיג פלאץ, וואקסן אוגערקעס און ראש חודש רעטעכלעך, וואו א זומפ, פריער ארום די מאסטאווער וועלדער, איצט אויפן גרונט ארום די לאמניער, טריקענען מיר אידן אים אויס, פארזייען קארטאפל, פארזייען קרויט. און עסן צו דער זעט עסט קיינער ניט. וויפיל דער דייטש צאלט פאר א טאג ארבעט? א מארק און צוויי מארק, ס'איז דאך א הונגער-לוין. וויפיל האט מען אבער געמוזט אוועקלייגן כוחות און מי,